שמואל בית פרק יוד. אין די היינטיגע פרק הייבן אן די מעשה פון די מלחמה וואס דוד האט געהאט מיט עמון און שפעטער מיט ארם אויך, צוזאמען מיט די זעלבע מלחמה. די מלחמה איז וויכטיג ווען אינמיטן פון די מלחמה גייט אריינקומען די גאנצע מעשה ידועה פון דוד און בת שבע, דאס איז די נעקסטע פרק צוויי. סאו די ערשטע דארף הייבן אן פשוט פון די מעשה נאכדעם גייט מען צוריקגיין צו די מלחמה פלעין מיט ארם. סאו ווי האט זיך אנגעהויבן די מלחמה? די מלחמה האט זיך אנגעהויבן אזוי, עמון האבן געהאט א קעניג געהייסן נחש געדע אויב אונז געדענקען נחש בן מלך עמון יעצט נחש מלך עמון איז געשטארבן איז דוד האט פארשטאנען אז ער דארף שיקן מנחם אבל זיין זיין זון חנון איז געווארן דער קעניג און דוד זאגט אז נחש האט געטון טובות מיט אים שטייט נישט קלאר וואס די טובה איז געווען רש"י אנדערע טראכטן וואס ס'איז געווען ער האט געטון טובות מיט אים ער האט אים שיקן מנחם אבל זיין. און זיי קומען שלוחים פון דוד מנחם אבל צו זיין חנון. יעצט די חכמי עמון און די שרי עמון האבן געזאגט אז זיי האבן חושד געווען. עפעס שיקסט סתם מנחם אבל זיין? נע, דאס איז שפיאנען, זיי שיקן שפיאנירן עמון אז דוד זאל קענען איבערקערן די שטאט זאגן זיי. און חנון האט געגלייבט די לשון הרע, די שלעכטע בליק אויף די שלוחים פון דוד, ער האט זיי גענומען, זיי געשוירן א האלבע בארד, היינט דא איז א קלארע פלאץ וואו מ'זעט אז די אידן בזמן דוד האבן זיך שוין געפירט צו גיין בערד, און ער האט זיי אפגעשניטן זייערע קליידער ביז ביז עד שתותיהם, עס הייסט ביז ביז אינמיטן, עס איז געווארן זיי זענען געווען האלב נאקעט, און האט זיי אהיים געשיקט, זיי זענען געווען מורא'דיג פארשעמט, עס הייסט א האלבע בארד אן קיין קליידער, איז דוד המלך האט זיי געזאגט, פאר די מענטשן זיי זאלן בלייבן אין יריחו ביז די בארד וואקסט צוריק, ער האט זיך געשעמט צו קומען ירושלים אין שטאט אזוי אן א בארד, האט ער געגעבן א פלאץ צו ווארטן, און ביזדערווייל האט עמון געזען, פארשטאנען אז ס'איז צרות, אז דוד איז ברוגז אויף זיי און ער גייט נקמה נעמען, האבן זיי געדינגען א באנטש מענטשן ארם בית רחוב, ארם צובא, מלך מעכה, איש טוב, דאס זענען אלץ פיר אנדערע גרופעס מלכים, זיי זאלן העלפן זיי מלחמה מאכן מיט דוד. האט דוד געהערט האט ער געשיקט יואב די גאנצע מיליטער און גייט זיך שלאגן מיט די חברה און זיי געמאכט א מלחמה עס איז געווען אזויפיל גרופעס אנדערע גרופעס האט יואב געזען אז א גרויס שווערע מלחמה וואס האט ער געטון האט ער צעטיילט כאילו די עולם אויף צוויי גענומען פון זיך גענומען סאלדאטן בחורים גענומען זיין ברודער אבישי אבישי בן צרויה זיין ברודער און האט געזאגט איך וועל זיך שלאגן מיט מיין גרופע קעגן ארם דו וועסט גיין מיט דיין גרופע קעגן עמון און ווער ס'עט זיך העלפן מ'זאל זיך קענען העלפן די צווייטע אזוי ווי ענליך צו די עצה פון יעקב אבינו אויב ער צוטיילט וועט זיין גרינגער צו פירן די מלחמה ממה נפשך וועט זיין ערגעץ ווי צו העלפן און ער גיבט א חיזוק חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלהינו והשם יעשה הטוב בעיניו ס'הייסט ס'איז זייער שווער זאגן א לשון ייאוש אדער א לשון תקווה די אייבערשטער זאל שוין טון וואס איז אים גוט אין זיינע אויגן ווייל ס'איז א שווערע מלחמה דאס למעשה האט מען עס אויסגעפירט. און קומען יואב מיט זיינע מענטשן און ארם איז אנטלאפן, איז עמון האט געזעהן אז ארם איז אנטלאפן, האט מען זייערע זייערע עלייס און האבן פארלוירן, האבן זיי אויכעט אנגעהויבן צו אנטלויפן, אריינגעלאפן אין זייער שטאט, איז אבישי האט אויך נישט געהאט זיין דזשאב, אבישי'ס דזשאב איז צו נאכלויפן ארם, איז שוין האבן זיי געזעהן אז ס'איז די די בעטל האבן די אידן געוואנען. איז גייט יואב צוריק אהיים אין ירושלים. יעצט ווען נאכדעם וואס ארם האט זיך פארלוירן, האבן ארם געשיקט, יעצט געדענקען, עמון האט גערופן ארם מיט נאך דריי מענטשן, און יעצט ארם רופט נאך א קעניג הדדעזר, סארי הדדעזר איז די איז די קעניג פון ארם, ער רופט ארם אשר מעבר הנהר, נאך א גרופע מענטשן זיך שלאגן מיט די אידן, א נייע מלחמה, נעבן די ירדן זעהט אויס. שוין האט דוד געהערט אז יעצט דוד המלך אליינס ס'זעהט אויס א גרעסערע מלחמה האט געדארפט דוד אויף קלענערע זאכן קען נעמען יואב מיט אבישי דוד המלך אליינס צוזאם גענומען אלע אידן געגאנגען ארום ירדן און געקומען א פלאץ חילם חלאמה און געמאכט דארט א מלחמה און ארם האט פארלוירן דוד האט געהארגעט פון ארם זיבן הונדרעט רכבים זיבן הונדרעט קערידזשעס פון הארסעס פערציג טויזנט פרשים וואס פירן רייטן און שובך די שר צבא ארם, ס'הייסט אזוי ווי ס'איז דא א שר צבא פון אידן איז דא א שר צבא ארם האט ער געהארגעט, בקיצור מ'האט מנצח געווען ארם ביזדערווייל. שוין אז אלע מלכים, יעצט יעצט איז ארם האט געהאט א גרויס נצחון, הדדעזר מלך ארם און ארם האבן פארלוירן פאר די אידן, יעצט ארם איז געווען א גרויסן פאוער דארט אין די רידזשען זעהט אויס, און אסאך מלכים עבדי הדדעזר וואס האבן געארבעט פאר אים, זעסט דאך אז ער קען נעמען איש טוב און די ארם און נאך מלכים. איז יעצט האבן זיי אלע געזען אז ארם זייער גרויסער לידער האט פארלוירן, פאר די אידן האבן זיי אויך משלים געווען מיט די אידן, זיי האבן געמאכט אזוי שלום, שלום מיינט דא צו זאגן, זיי האבן נכנע געווען, ויעבדו, וואס מיינט ויעבדו? וואס מיינט זיי האבן געצאלט טעקסעס, האבן מכבד געווען און אזוי ווייטער, און ארם האט שוין מורא געהאט, יעצט עמון האט האט זיך געקענט סומך זיין, זיי גענומען ארם, דער שטארקע ארם גייט זיי העלפן, ביז דערווייל ארם האט פארלוירן האבן זיי פארשטאנען אז זיי גייען מער נישט העלפן בני עמון, סאו יעצט איז עמון אליינס, יעצט גייט מען דארפן די אידן נאך נאר קעיר נעמען פון עמון מיט ארם, די אלע אנדערע גרופעס האבן זיך שוין אן עצה געגעבן. דאס גייט זיין די נושא פון די נעקסטע פרק.